א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, און ס'איז אויכעט שבת מברכים. יעצט גיימער צו די צווייטע העלפט פון די הריגה אין פיטסבורג, כ'האב געוואלט זאגן ס'האט זיך געמאכט א מורא'דיגע קאנטערווערשל אישו צו די אידן אין פיטסבורג זענען קדושים צו נישט, און צו זיי האבן א דין ווי א איד וואס איז געהארגעט געווארן על קידוש השם וואס אויף זיי איז געזאגט געווארן אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, אבער איך האב געוואלט זאגן אביסל וועגן דעם ענין מ'זאל וויסן א קלארקייט. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז דער סאטמארער רבי זכר צדיק לברכה די דברי יואל האט געהאלטן אז מען זאל זאגן קדיש נאך די קדושי השואה און מען זאל געבן נעמען נאך זיי ווייל זיי האבן א דין ווי יעדער איד וואס איז געשטארבן. דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געהאלטן נישט אזוי, דער בעלזער רב האט געהאלטן אז זיי זענען קדושים מען דארף נישט געבן א נאמען נאך זיי מען דארף נישט זאגן קיין קדיש ווייל זיי זענען אויף די העכסטע פלאץ ווי עס קען זיין. אין דעם איז שוין געווען א גרויסע מחלוקת צווישן די צוויי גרויסע צדיקים, צי ווייל היטלער האט געהארגעט דעם איד ווייל ער איז א איד הייסט ער א קדוש, צי ניין ווייל באמת איז היטלער נישט געקומען זאגן הער ווילסט בלייבן לעבן איז קום שמד זיך, אים איז דאס נישט געגאנגען אין לעבן, דא איז נישט געווען דאס די גזירה, דא איז געווען די גזירה ווייל מ'האט געהאט טרייפענע שוחטים, דא איז געווען די גזירה ווייל מ'האט נישט געהאט קיין כשר'ע מקווה'ס, און איך זאג פאר פיטסבורג אויכעט פאררעכטעט די מקווה'ס, איך בין דארט געווען כ'האב זיי געוואלט העלפן עס פאררעכטן. איז ווייל איך האב צוטוהן געהאט מיט די מענטשן וואס זיי זענען פעדעפיילס, האט מיר איין רב דארט געזאגט איך וויל אפילו נישט זאלסט בלייבן שלאפן, זיי האבן אזא הכנסת אורחים אויף ביינאכט טאמער עס קומט א גאסט, איך וויל אפילו נישט זאלסט בלייבן שלאפן ביי אונז ווייל דו ביסט א מוסר, פארקרומטע קעפ. עניוועי, ווי האט רב אלישיב געזאגט? רב אלישיב האט געזאגט אזוי, א בחור האט אים געפרעגט צו ער זאל פארן אויף מירון ל ג בעומר, ל ג בעומר צו נישט ל ג בעומר, זאגט ער איך וועל זאגן דעם אמת איך ווייס דיר נישט צו ענטפערן ווייל איך בין אין מיין לעבן נישט געווען אין מירון. זאגט ער אים וויאזוי איז מען זיך מדבק צו רבי שמעון בן יוחאי, זאגט ער נעם ארויס א גמרא וועסטו זען אין יעדן בלאט שטייט זיין נאמען, ס'איז כמעט נישט דא א בלאט ווי זיין נאמען שטייט נישט, זאגט ער אבער געווען פון די קדושים מיט קדושים, זאגט ער קדושים איז דא דא הר הרצל קענסטו גיין אויף הר הרצל דא איז דא הונדערטער אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר אנדערע אידן. שוין, איז ר' אלישיב האט געהאלטן אין דעם צו הייסט מען א קדוש. יעצט איך גיי ענק פארלערנען אלע שיטות אין דעם ענין, זאלטס האבן א שטיקל קלארקייט וואס דא גייט פאר. פשט איז אזוי, א מענטש קען נישט זינדיגן מיט עריות און ער וועט עסן טריפות און ער וועט זיך נישט פירן אידיש און פלוצלינג הייסט ער א קדוש. מיין חבר אברהם בער בערקאוויטש ער הייסט א קדוש. ווייל ער האט זיך געהארגעט ווייל ער האט געטענה'ט מ'האט אים מטמא געווען און ער קען נישט ליידן די טומאה פון זיך און ער וויל נישט מער זינדיגן און ממילא שיסט ער זיך, איך זאג נישט אז יעדער זאל אזוי טון אבער דאס הייסט א קדוש, יעצט לאמיר גיין דא צו שטאט ווען איינער ווערט געהארגעט דורך א גוי, יעצט יעדער איינער ווייסט אז א מענטש וואס ווערט געהארגעט דורך א גוי איז למשל אזוי ווי די פיגועים מיט די אלע זאכן הייסט ער א קדוש און ער איז אויך מוזמן לחיי עולם הבא. יעצט באמת איז נישט דא קיין מקור צו דעם נאר מענטשן האלטן אזוי, און ס'איז דא א ספר בינה ודעת אויף הלכות מחלל שבת בפרהסיא און אויף תינוק שנשבה און דארטן ווערט עס געברענגט פון רב שך, איז למעשה ס'איז דא וואס זיי רעדן פון א גמרא אין סנהדרין דף מ ז עמוד א' ס'שטייט אזוי נהרג מתוך רשעו, טאמער איינער ווערט געהארגעט ווען ער איז א רשע, כיוון דלאו כי אורחיה מיית, איז וויבאלד ער איז נישט געשטארבן אזוי ווי דער סדר פון יעדן נארמאלן מענטש, הויא ליה כפרה הייסט עס א כפרה. תדע, פון ווי ברענגט ער א ראיה? דכסיב ווייל ס'שטייט מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך און נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיות הארץ פרעגט דארט אין די גמרא וואס איז דאס עבדיך און וואס איז דאס חסידך, איז לאו חסידך מיינט מען חסידים ממש, עבדיך הנך דחייבין דינא מעיקרא וואס זענען שוין מחויב געווארן א דין, זענען נישט קיין חסידים קיין ערליכע נאר זענען מחויב געווארן א דין, וכיוון דאיקטול וויבאלד ער איז געהארגעט געווארן קרי להו עבדיך רופט מען אים אן עבדיך. און אזוי שטייט אויך אין מדרש תהלים פרק ע ט אויף דעם פסוק. יעצט, לכאורה קען מען נישט ברענגען א ראיה פון דארט. קודם כל איז דאס א גרויסע פלוגתא צווישן די פוסקים. עס איז דא וואס זיי האלטן מיתתו כפרתו און מתאבלין עליו וואס אזוי האלט דער שך אין יורה דעה סימן ש מ סעיף קטן ט, און דער חכמת אדם אין סימן ק נ ב סעיף ד' האלט אויך אזוי. אבער דער רמ א און דער לבוש זאגט דארטן קלאר אז אין מתאבלין עליו. כאטשיג ער איז געהארגעט געווארן אויף אזא מין אינטערעסאנטע מעשה, קען מען נישט מתאבל זיין אויף אים, ס'הייסט ס'איז נישט קיין כפרה די אלע זאכן, און אויך דער שך אין יורה דעה אין סימן ש מ איז זאגט ער דעם טעם פארוואס מ'איז מתאבל אויף אים, ווייל דלאו כאורחיה מיית איז ווייל ער איז נישט געשטארבן אזוי ווי דער סדר. יעצט לויט דעם האט עס גארנישט צו טוהן מיט דעם וואס ער איז געהארגעט געווארן דורך א גוי, למשל אז איינער ווערט געהארגעט אין א קאר עקסידענט איז אויכעט נישט געשטארבן אזוי ווי די נארמאלער מענטש, יעצט עמיר זאגן אז ווער ס'ווערט געהארגעט אין א קאר עקסידענט הייסט א קדוש, כ'מיין לאמיר פארשטיין דאס, און מיר זאגן ער האט שוין חלק לעולם הבא. יעצט לויט דעם לבוש, עס קומט יעצט אויס אז אפילו ווען איינער ווערט געהארגעט דורך א מחבל דארף ער נאך האבן א כפרה, פארוואס? ווייל די לבוש האלט אז אין מתאבלין עליו איז מוז ער האבן און מ'זאגט א כפרה אויכעט, סא ס'איז נישט אזוי גלאטיג. עה, געהארגעט על קידוש השם און ער איז שוין דא נישט דא און און פארט אין א קאר עקסידענט און ער געהארגעט נישט אויפן סדר מיינט מען שוין אז ווער ווייסט וואס דאס איז. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך ווען איינער איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם. דאס איז שוין אביסל אן אנדערע זאך. ס'ווערט געברענגט אין ספר תרומת הדשן אין סימן רמ א, ווען איינער איז עומד בנסיון און מוסר נפשו על קדושת השם און ער געבט זיך איבער און האט מסירת נפש אויף קדושת השם, דעמאלטס קדוש יקרא הייסט ער א קדוש. יעצט, ס'איז געווען דעמאלטס א תקופה פון דעם וואס זיי האבן געטראגן די צלב. צלב, דאס איז געווען די קרייצציגלער, די קרוסעידס, זיי האבן געוואלט אז אידן זאלן זיך שמד'ן, עס איז געווען נאך אסאך אנדערע אזאלכע בלוט בלבולים נעבעך אין דייטשלאנד, זאגט אבער דער לבוש אזוי, אולם לא שמענו, מ'האמיר נישט געהערט, בכל הנהרג ביד גוי, כי אם למי שבמותו קידש השם, דהיינו שנהרג מחמת שומר דת התורה, ער זאגט קלאר ארויס, ווען א גוי הרג'עט א איד איז נאר ווען ער הרג'עט אים אויף קידוש השם, ס'טייטש ער וויל ער זאל זיך שמד'ן און דער איד. איז מעמד בנסיון, און טאמער נישט האט אים געהארגעט ווייל ער איז א איד מיינט נישט אז דאס איז קידוש השם. יעצט, דער אמת איז ס'איז זייער פשוט די סברה, ווייל א קידוש השם איז נאר מיט דת, אזוי ווי דער חינוך זאגט אין מצוות סימן מצוה רצ"ו שנצטווינו, אונז זעמיר באפוילן געווארן לקדש את השם, מען זאל הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען כלומר שנמסור נפשינו למות על קיום מצוות הדת, שורש מצוה זו כי אדם לא נברא רק. לעבוד בוראו, א מענטש איז באשאפן נאר צו דינען דעם אייבערשטן און מי שאינו מוסר גופו על עבודת אדונו אינו עבד טוב, ווען איינער געבט זיך נישט איבער אויפן אייבערשטנ'ס, אויף זיין הער'ס, עבודה, איז נישט קיין עבד טוב, כן מעלת קידוש השם הוא מחמת שמוסר גופו על עבודת אדונו, זעט אויס אז נאר דעמאלטס ווען ער געבט אוועק זיין גוף על עבודת אדונו, איז סברה יש בדבר, און ס'איז דא א סברה, דחיוב זה דקידוש השם נפקא פון ואהבת את ה' אלוקיך אפילו נוטל את נפשך. און איך לערן דאס ארויס ואהבת את ה' אלקיך אפילו ער נעמט צו דיין לעבן, ואם מראה שאוהב את ה' אף כשנוטל את נפשו ממנו, און אויב ער ווייזט ער האט ליב דעם אייבערשטן אפילו ווען ער נעמט צו זיין נפש פון אים, דאס איז די גרעסטע סימן אז ער האט ליב דעם אייבערשטן, הרי בכך קידוש השם, הייסט דאס א קידוש השם. יעצט, אין מהרשא אין מסכת זבחים דף קי"ח איז ער מברר דעם קידוש השם וואס איז געשעהן מיט די צוויי בני אהרן וואס אויף זיי שטייט בקרובי אקדש, זאגט ער אזוי, דמידה זו שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה היא קידוש השם, כי מוכח שיש אופן של נהרג על קידוש השם גם בנהרגין על כרחו, סאו דא איז לויט די מהרשא איז משמע אז אפילו מען ווערט געהארגעט בעל כרחו אויך. יעצט יעצט איז דא אזאלעכע מענטשן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אזוי ווי מיין חבר אברהם בער בערקאוויטש האט זיך מוסר נפש געווען ווייל ער האט געפילט ער זינדיגט ממילא קומט אויס אז דאס האט נישט צו טוהן די מענטשן וואס שעכטן זיך אויף קידוש השם האט נישט צו טון צו א גוי האט זיי געהארגעט צו נישט, זיי הייסן קדושים, אזוי שטייט אין סמק מצוה ג', אותם קדושים ששחטו עצמם שלא סמכו דעתם לעמוד בנסיון, מענטשן האבן זיך געשאכטן וואס זיי האבן מורא געהאט זיי וועלן נישט קענען מעמד זיין בנסיון, קדושים הם. עס ווערט צוגעברענגט אין ב"ח און אין ש"ך, סימן קנ"ז און אויך. פון ביידע כבאי'ס. און ס'קומט יעצט אויס, נישט איבעראל ווי א גוי הרג'עט א איד הייסט עס א מוסר נפש אויף קידוש השם, נאר ווען ער איז זיך אליינס מוסר נפש ווייל ער האט מורא ער וועט נישט קענען מעמיד בנסיון זיין, איז למעשה איז ער הייסט ער אויכעט א קדוש. יעצט אפילו לויט דעם מאן דאמר אין מצות אין צריכות כוונה, פון דעסוועגן דאך, ס'איז אבער אנדערש ווי א מתעסק, אז ס'איז א מתעסק ווייסט מען נישט פארוואס ער האט עס געטון. אבער דא אז ער גייט זיך הרג'ענען ווייל ער פילט אז ער קען ער וועט נישט קענען מעמיד זיין בניסיון דאס איז די גרעסטע קידוש השם וואס איז דא, און יעצט דאס אלעס איז געזאגט געווארן ווען מען ווערט געהארגעט דורך א גוי ווייל מען איז א איד, אבער למעשה ווען די אראבער הרג'ענען די אידן איז דאס האט נישט אזוי ווייט מיט א קידוש השם ווייל ער וויל נישט אז דו זאלסט דיך שמד'ן ער ברויך נישט זאלסט אים ווערן א א זיין רעלידזשען ס'איז נישט קאטאליסיזם וואס מ'מוז אריינברענגען נאך מענטשן צו זייער רעלידזשען, ער הרג'ט דיך וועגן דעם ווייל ער האלט אז דו האסט צוגענומען פון אים זיין לאנד און דו ביסט נאך זיין בעלעבאס. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא אן אור זרוע אין סימן י"ד אז א מענטש וואס ער איז עובר אויף אן עבירה וואס איז דא אין דעם א חיוב מיתה און ער ווערט געהארגעט ביי גוים מתוך רשעו האט ער א כפרה און מ'קען מתאבל זיין אויף כל שכן וכל שכן די וואס זענען געהארגעט געווארן ווי א צדקם אויף קידוש השם און זיי האבן מקדש געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען במורא, איז אויף די מוז מען אוודאי מתאבל זיין. קומט אויס אז לויט דעם אז נאר טאמער זענען געשטארבן מתוך צדקם דעמאלטס נעמט מען זיי אן אז זענען קדושים, איז במילא טאמער זענען נישט געשטארבן מתוך צדקם מוז נישט לויט יעדן הייסן. אז זיי זענען קדושים. יעצט איז דא ספר המקצועות, שרייבט ער ווער ס'ווערט געהארגעט אויף יחוד השם ועל קידוש השם ברוך הוא, בין בשעת השמד בין שלא בשעת השמד, כגון שאמרו לו מ'האט אים געזאגט עבוד עבודה זרה ואם לאו נהרוג אותך, דין די עבודה זרה ווען נישט גיי מיר דיך הרג'נען. מוסר עצמו למיתה על יחוד השם, זיך איבערגעגעבן למיתה אויף יחוד השם.

אז נאר טאמער מען האט יענעם געגעבן א טשענס, מען האט אים געזאגט ליסן ווילסט דיך שמד'ן עט מען דיר גארנישט טוהן, און טאמער מען האט אים נישט געגעבן א טשענס דעמאלטס הייסט ער נישט אז ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם. יעצט, שאלות ותשובות מהרי"ל ווערט געברענגט אז מען רופט אן די אלע וואס זענען געהארגעט געווארן אפילו ווען זענען געווען א רשע איז הייסן זיי אויכעט א קדוש, ער קריגט זיך אויפן אור זרוע איז.

לכאורה דאס איז נאר א מליצה, כן לא ישכחו סוף כל ישראל קדושים הם, אבער מען מיינט נישט צו זאגן אז זיי ווערן אנגערופן א קדוש אויכעט, ווייל טאמער זיי ווערן געהארגעט און זיי האבן נישט תשובה געטון, קען מען נישט זאגן אז זיי זענען געווארן קדושים ווייל מען האט זיי געהארגעט. יעצט, ער זאגט ער דארטן, ומעשים בכל יום רבים המתפרצים. מבני עמינו בגילוי עריות בקידוש השם יתעלה זכרם זריזים טפי מאחרים וטעמא דמילסא דעריות יצרא תקיף עליה איז ווייזט פון דעם אויס אז מען רעדט זיך מענטשן וואס זיך מוסר נפש אויף קידוש השם און לויט דעם וועט נישט זיין קיין ראיה צו מען הרג'ט איינעם סתם צו ער הייסט א קדוש. יעצט אין שאלות ותשובות חתם סופר יורה דעה סימן של"ג שטייט דארט א מעשה א איד וואס איז געהארגעט געווארן דורך א גוי, איז זאגט ער אז מען האלט אים בחזקת כשרות וקדוש יאמר לו, ס'איז נאר א מליצה אים אריינצונעמען אין חזקת כשרות וצדקות, פון דארט ווייזט אבער אויס אז טאמער ווייסט מען נישט זיינע מעשים קען איך אים נעמען בחזקת ער געווען ערליך, טאמער ווייסט מען אבער. אז ער איז חלילה געווען א בעל עבירה, אדער לאמיר זאגן מ'האט געוואוסט ער האט מחלל שבת געווען א גאנץ לעבן און האט עובר געווען אויף אנדערע זאכן פון די תורה, טאר מען אים נישט רופן קיין קדוש. אזוי פשוט משמע פונעם הייליגן חתם סופר. יעצט איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם חתם סופר, צו מ'מעג אים לייגן דארטן ווי מ'לייגט אלע מענטשן וואס זיי שטארבן, ווייל ס'קען זיין, די גמרא זאגט אז דינא ד' מיתות בית דין לא בטלו, דאס איז א גמרא מסכת כתובות דף ל' עמוד א', און ממילא קען איך זאגן אז וויבאלד ער איז געהארגעט געווארן אויף א ענין פון חיובים און כריתות און מיתות בית דין, איז קען זיין ער איז געווען א בעל עבירה, זאגט דער חתם סופר מען קען אזוי נישט זאגן ווייל אזוי אויב אזוי זאל מען זאגן אויף רבי עקיבא וחביריו אויך דאס זעלבע, איז ממילא מוז מען אים דן זיין בחזקת כשרות. עס קומט אויס צוריק אז. ער איז אזוי ווי יעדער איד וואס א גוי האט געהארגעט. מ'קען אים זאגן קדוש. יעצט אין חתם סופר אין די תשובות אין חלק אבן עזר חלק ב' קל"ב זעהן מיר דארט אז ס'געווען א מנהג צו באגראבן די הרוגים ביד גוי בנפרד, מ'האט זיי יא געלייגט עקסטער ווייל מסתמא האט ער געזינדיגט, הערט וואס דא טוט זיך, בהנחה שוודאי הוא מהרוגי בית דין, ער איז פון די הרוגי בית דין, הרוגי בית דין האט מען געלייגט עקסטער. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מסגרת הזהב אויף קיצור שולחן ערוך, ברענגט ער פון רבי נתן אדלער, אז לענין צו זאגן קדיש, דער וואס איז געהארגעט געווארן, צו צו א אנדערע מענטש וואס ער זיין טאטע איז געשטארבן נישט געהארגעט געווארן, ס'איז דא די צוויי חיובים, איינער וואס זיין טאטע איז געהארגעט געווארן און איינער וואס ער איז געשטארבן, ווייזט אויס אז דער נהרג צריך כפרה יותר, ניין ער איז געהארגעט געווארן איז גארנישט, ער דארף נאך האבן א גרעסערע כפרה. יעצט אין שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ו' קל"ז ברענגט ער אז לכאורה דארף מען אין דעם האבן א צריך עיון וועגן רבי עקיבא וחבריו, אפשר זענען זיי אויך געווען חלילה איך וויל נישט זאגן, אבער אין דעם טוט זיך א גאנצע זאך. יעצט אין חומש פון תורה תמימה אין פרשת דברים קפיטל כ"ט פסוק כ"ב ברענגט ער אן א ירושלמי אין מסכת כלאים פרק ט' קפיטל ג כיוון שנשרפה נעשית מידת הדין אפילו בירום מן אבות בחביריו איז אים דער אייבערשטער מוחל איז ממילא קען זיין דער אייבערשטער איז אים מוחל ממילא האט ער שוין נישט קיין עבירות און אויכעט אין די תשובות פון מהרי ווייל ק י ד און אויכעט אין די תשובות פון טשעבינער דובב מישרים חלק א' תשובה ק ד און אויך אין ציץ אליעזר חלק י תשובה מ ו און אויכעט אין תשובות והנהגות חלק ד' פון הרב שטערנבוך סימן ריש עין ד. עס צו טרעפן די אלע זאכן, צו ער הייסט יא צדיק צו נישט, און אזוי ווייטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. אונז געפינמער דא נאך א אינטערעסאנטע זאך, אז די גאנצע מחלוקת האט אויך צו טוהן צו מען זאל זאגן קדיש אויף אים צו נישט, ווייל כ'האב ענק פריער נאכגעזאגט די רמא מיטן לבוש האלטן אז סתמא זאגט מען נאך אויף אים קדיש, נישט אזוי ווי די יש אומרים. ס'דא די יש אומרים אז לגבי באגראבן, צו לגבי זיצן שבעה, צו די אלע זאכן איז געזאגט געווארן צו מ'זאגט נאך אים קדיש צו נישט, צו ער הייסט א בעל עבירה, צו ער הייסט א בעל תשובה, צו כדומה. יעצט כ'האב שוין פריער נאכגעזאגט דעם אור זרוע אז טאמער זיי ווערן געהארגעט ווען זיי זענען א רשע און זיי טוען נישט תשובה, דעמאלטס הייסט עס נישט קיין קדוש. יעצט דער מהריל קריגט זיך מיטן אור זרוע און ער זאגט.

יעצט זאגט ער אבער די כוונה פון מהריל איז אז מ'זאל נישט געבן פאר די מענטשן א גרעסערע נאמנות ווי פאר אנדערע מענטשן פון כלל ישראל וואס האבן זיך אויפגעפירט א גאנץ לעבן בקדושה וטהרה. יעצט, אין שיטה מקובצת מסכת כתובות דף לז עמוד ב' שטייט דארט אזוי, די גמרא זאגט דארטן ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה, וועל אים אויס א גוטן טויט. איז איז דאך א שאלה, פארוואס רופט מען אים אן לרעך, מען גייט דאך אים הארגענען פאר מיתת בית דין, ער האט דאך געטון זאכן וואס מען טאר נישט, און פארוואס געבט מען נעבעך ונקלה אחיך לעיניך לאחר שנקלה אחיך הוא? עס שטייט אויך אין מדרש שוחר טוב, דאס איז אין תהלים קאפיטל ע"ט, בשר חסידך לחיתו ארץ וכי חסידים הם, זענען דאך רשעים, אלא כיון שנעשה בהם דין חסידים היו הייסן זיי חסידים. און אזוי זאגט רש י אויכעט אויפן פסוק בשר חסידך והלא רשעים הם אלא משקיבלו פורענות וויבאלד זיי האבן מקבל געווען זיינע פורענות הם חסידים וכן הוא דא אומר און דאס איז וואס ס'שטייט אין פסוק ונקלה אחיך לעיניך כיון שלקה אחיך הוא וויבאלד מ'האט אים שוין געשלאגן הייסט ער דיין ברודער קומט אויס אז א רשע וואס ווערט געהארגעט הייסט א חסיד אויב נישט קיין קדוש אבער ער הייסט א חסיד יעצט מען רעדט נישט אז ער הייסט א חסיד א אמת'ער חסיד, נאר ער הייסט א חסיד אז ער גייט צוריק אין כלל ישראל, ער איז נישט עקספעלד פון כלל ישראל. יעצט לכאורה לויט דעם ווען איינער שטארבט למשל אין א קאר עקסידענט צו עני קיינד אוו זאך, צו מען הרג'עט אים אין א בית מדרש, טאר מען נישט רעדן אויף זיי לשון הרע אז זיי זענען נישט געווען ערליך, ווייל אפילו ווען זיי זענען נישט געווען ערליך הייסן זיי למעשה חסידים. יעצט דער אור זרוע איז ברענגט צו אויף וועגן די גמרא אין סנהדרין אז זיי ווערן אנגערופן א חסיד זאגט ער דאס אלעס נאר געזאגט געווארן לגבי דין אבילות אבער דאס הייסט נישט לענין אז ער זאל הייסן א קדוש א קדוש הייסט ער נישט און אזוי ווייזט אויס אין אסאך שאלות ותשובות הרוגי מלכות מתכפרים במיתה לבד זיי ווערן האבן א כפרה שהרי אלו שנהרגו בחורבן הבית עשו כל הרעות אזוי ווי ס'שטייט אין תנך אין די פסוקים אין דעם נביא אז זיי האבן געטוהן גילוי עריות שפיכת דמים און עבודה זרה, און קיין ווידוי נישט געווען, און פונדעסטוועגן דאך הייסן זיי חסידיך נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, דאס אז די גאנצע זאך איז געזאגט געווארן אז מען טאר אויף זיי נישט רעדן לשון הרע אז זיי זענען געווען שקצים, פון יעצט מאל אן טאר מען שוין נישט זאגן אויף זיי גארנישט, נאכדעם די גמרא זאגט ווער עס האט אין זיך דעם חטא פון חילול השם איז תשובה יום כיפורים ויסורים תולין ומיתה ממרקת. פארוואס? ווייל די מיתה איז א אזא מין געוואלטיגע זאך, אז געווענטליך פון די שרעק פון די מיתה איז זאגט מען ווידי און מען טוט תשובה. קומט יעצט אויס אז ס'מוז זיין דווקא מיט תשובה אויך. אזוי ווייזט אויס פון דא פון די גמרא, און ס'ווערט צוגעברענגט אין שערי תשובה, אז ס'האט צו טון מיט תשובה טון אויך. קומט אויס אז דו ווייסט נישט אז זיי האבן תשובה געטון, בלייבן זיי רשעים. און אזוי ברענגט דער מאירי אין סנהדרין דף מ ז עמוד א'. שכל הרוגי בית דין שמתו ברשע האבן זיי געשטארבן געווען א רשע ולא חזר בתשובה במיתתן אין מיתתן כפרה וכן הדין במתים מאליהם או שהם הרוגי מלכות אז ס'האט גארנישט צו טוהן טאמער זיי האבן נישט געטוהן תשובה און נאר געווענטליך די תשובה די מיתה מאכט תשובה אזוי וויאזוי ס'שטייט דארטן אין פסוק אז תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם איז במילא טוען זיי תשובה, אבער טאמער ווייסטו נישט אז זיי האבן תשובה געטון, אדער בעסער געזאגט דו ווייסט אז זיי האבן נישט תשובה געטון, איז די גאנצע זאך נעבעך געווען פאר גארנישט, מיט אנדערע ווערטער ס'האט זיך גארנישט אויפגעטון. יעצט, דער רמב ם זאגט אין יסודי התורה פרק ה הלכה ד, כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידוש השם ברבים, דאס איז א קידוש השם ברבים, ווייל ער האט געפאלגט וואס דער אייבערשטער זאגט. אזוי ווי רבי עקיבא וחביריו, און זיי הייסן הרוגי מלכות, וואס העכער פון זיי איז נישט דא קיין שום מעלה העכער פון דעם. יעצט קומט אויס הרוגי מלכות איז רבי עקיבא, רבי עקיבא וחביריו, און למעשה איז דא אין די גמרא אז הרוגי מלכות ברענגט דארט אין די גמרא א מעשה אז די טאכטער פונעם קעניג האט מען געטראפן געהארגעט, און מען האט חושד געווען, מען האט געזאגט די אידן האבן געהארגעט, און מען האט גוזר געווען א גזירה מען זאל זיי אלע אויסהארגענען, האבן זיך אויפגעשטעלט צוויי מענטשן, און די מענטשן האבן געהייסן. לוליינוס און פפוס, און זיי האבן געזאגט אונז האבן מיר געהארגעט, און ממילא האט מען זיי געהארגעט, זיי מציל געווען כלל ישראל. יעצט אינטערעסאנט, רשי זאגט אין מסכת בבא בתרא, וחשדו את ישראל עליה, ועמדו האחים הללו ואמרו מה לכם על ישראל, וואס ווילט עטס אויף די אידן, אנו הרגנו, ווייזט זיך אויס דא אז למעשה איז עס אפילו קיין אידן נישט געווען, שטעל דיר פאר און זיי האבן מציל געווען כלל ישראל, דאס איז אזא מין ענין וואס דאס געשעהט אסאך מאל, און דאס זענען די גרעסטע הרוגי מלכות שאין כל בריה יכול לעמוד במחיצתו, יעצט למעשה ר' חיים שמעלעוויטש אין זיין קונטרס שיחות מוסר, מאמר א', זאגט ער, די וואס זענען זיך מוסר נפש אויף אונזער הצלה, אין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם כהרוגי לוד. אזוי זאגט ער. למעשה אבער, לויט דעם ירושלמי, וואס תוס' און דער רן ברענגען, איז קומט אויס אז זיי הייסן נישט אז זיי זענען זיך מוסר נפש אויף הצלת כלל ישראל, ווייל דארטן האבן זיי פרייוויליג געטוהן די זאך, זיי האבן געזאגט זיי האבן געהארגעט דעם קעניג'ס טאכטער, אבער.

אזוי זאגט ער קלאר ארויס, און ער ברענגט דערצו דעם איגרת תימן אדער איגרת השמד פונעם רמב ם. ואשרי מי שזיכהו השם לעלות במעלה עליונה כזה אפילו היו עונותיו כמו ירבעם בן נבט וחבריו הוא מעולם הבא ואפילו לא היה תלמיד חכם וכן אמרו שהרוגי מלכות אין כל בריה יכול לעמוד במחיצתם ואלה הרוגי לוד איז למעשה ווייזט דאך אויס פון דעם בפירוש אז דאס שאפילו היו עונותיו כירבעם בן נבט איז אלעס גוט צו מותר אזוי ווי דער רב זאגט דא אין זיין דרשה, נאר דער אמת איז אז דער רמב ם האלט אזוי ווי רש י וואס מיר האבן שוין גערעדט שיטת הרן אז ס'שמועסט זיך זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם און ממילא איז עס א ענין וואס זיי האבן געוואלט ראטעווען גאנץ כלל ישראל. אבער סתם אזוי אז איינער האט געזינדיגט און ער איז געשטארבן אויף קידוש השם ווערט אים נאך נישט נתכפר דער קידוש השם. יעצט, עס ווערט געברענגט אין מדרש שוחר טוב אויף תהלים, מזמור ט'. כי דורש דמים אותם זכר, זאגט ער כשיבוא הקדוש ברוך הוא ווען דער אייבערשטער וועט קומען לתבוע דמו של רבי עקיבא, ווען ער וועט מאנען דאס בלוט פון רבי עקיבא, תובע וועט ער אויך מאנען דמו של בר קפרא, און אויך מאנען דאס בלוט פון בר קפרא. דאס איז די פשט כי דורש דמים אותם זכר. נאכדעם זאגט דער מדרש ווייטער לא שכח צעקת ענוים אינו שוכח דמם של ישראל מן האומות, ער פארגעסט נישט קיין שום בלוט פון אידן וואס מ'האט געהארגעט ביי די אומות, ולא דמם של צדיקים שנהרגו און די צדיקים דאס איז די עשרה הרוגי מלכות וואס זענען געהארגעט געווארן, ואלו הם רעכנט דער מדרש אויס אין דעם איז דא אסאך שיטות וועלכעס איז געווען די עשרה הרוגי מלכות, יעדע מדרש האט אנדערע נעמען. די עיקר די ערשטע צוויי דאס איז אין אלע מדרשים די זעלבע, דאס איז רבי שמעון בן גמליאל און רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, נאכדעם קומט. רבי ישבב הסופר, רבי חוצפית המתורגמן, רבי יוסי, רבי יהודה בן בבא און רבי יהודה הנחתום, און רבי שמעון בן עזאי, רבי חנינא בן תרדיון און דער הייליגער תנא רבי עקיבא. אז דאס האט געדויערט אסאך יארן צווישן איין די הריגה די עשרה הרוגי מלכות האט געדויערט אסאך יארן ס'האט געדויערט זעכציג זיבעציג יאר און רבי עקיבא איז געווען פון די לעצטע ועליהם הכתוב אומר און אויף זיי זאגט דער פסוק כי דורש דמים אותם זכר אז דער אייבערשטער וועט געדענקען זייער בלוט ועתיד הקדוש ברוך הוא וועט קומען דער אייבערשטער לתבוע את דמו של בר קפרא ושל רבי יהודה הנחתום וואס איז געווען די דמים פון בר קפרא און רבי יהודה הנחתם? זאגט דער מדרש שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שיהרג רבי יהודה הנחתום, די מלכות הרשעה האט גוזר געווען אז מען זאל הרג'ענען רבי יהודה הנחתום, מה עשה בר קפרא, עשה עצמו דיין בר קפרא האט זיך געמאכט ווי א דיין, וכיון שהובא ס'איז געקומען איינער וואס מען האט אים געדארפט געבן סקילה גזר שישחטו אחר תחתיו, האט ער גוזר געווען אז מען זאל. געבן יענעם סקילה און מען זאל זאגן אז דאס איז געווען רבי יהודה הנחתום און מען האט אים צושניטן נאכדעם וואס מען האט אים געהארגעט כדי מען זאל נישט דערקענען און למעשה איז עס צוגעקומען צום מלכות אז מען האט נישט געהארגעט דעם ריכטיגן מענטש האט די מלכות געזאגט אז מען זאל ביידע נעמען און הרג'נען. בקיצור, כי דורש דמים אותם זכר רבי ביבי רבי אלעזר, כל צדיק וצדיק שאומות העולם הורגים יעדע צדיק וואס די אומות העולם הרג'נען כביכול הקדוש ברוך הוא כותבו בפרפירא שלו ער לייגט עס אריין אין זיין פרפירא, פרפירא מיינט א הייליגן בגד, דער אור החיים הקדוש ברענגט אין פרשת צו אז דער אייבערשטער טוט עס אן מיט א בגד אן א הפסק בכלל, ממש אויף אים אן א הפסק. כביכול, דער אייבערשטער טוט עס אן, ולבש הכהן מדו בד, אז ס'רירט כביכול אן דעם אייבערשטן, אן א הפסק, אזא איינס, אזא יחוד ווערן מענטשן וואס ווערן געהארגעט אויף קידוש השם. און דער מדרש ברענגט, ידין בגוים מלא גויות, אז הקדוש ברוך הוא פרעגט למה הרגתם פלוני בן פלוני והם כופרים, זיי זאגן לא הרגנו, מה הקדוש ברוך הוא עושה, מוציא פרפירא שלו ער נעמט דעם בגד, דן אותם ונותן להם אפופסין. ער טוט זיי דן זיין. און ער געט זיי זייער אורטייל. דאס וואס עס שטייט לא תשכח צעקת ענוים. יעצט דא שטייט קלאר דמיו של צדיקים, צו רשעים זענען אויך אין דעם כלל צו נישט איז נישט מבואר. יעצט ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש חלק א' דף לט עמוד א' און חלק ב' דף רמו עמוד ב', מלבוש של הקדוש ברוך הוא, דער מלבוש פונעם אייבערשטן שעליו חקוקים ורשומים כל דמי הרוגים ביד גוים. והקדוש ברוך הוא ילבש לבוש זה כשיבוא לדון את הגוים דכתיב ידין בגוים מלא גויות, בקיצור, און ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז אין דעם היכל ווערן גע. איז דארט איז דא די עשרה הרוגי מלכות, אין ספר עמק המלך א תלמיד פון אר"י הקדוש דף קוף עין גימל זאגט ער ודי. כשנהרג אדם מישראל חס ושלום על ידי אומות העולם אף על פי שאינו צדיק כיון שקיבל עליו עונש זה איז במילא שנהרג בלא משפט במילא מכניסין אותו בפורפירא דמלכא לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יקום דמו זעהן מיר פון דעם אז דער רשע האט א כפרה פון דעם וואס מ'הרג'עט אים יעצט איך ווייס עס איז געווען דא א איד וואס האט געהייסן רבי אשר פריינד, אונז זעמער אמאל געפארן צו דן בן יעקב מוצאי שבת צו מלוה מלכה, אויפן וועג זאגט ער פאר א איד, אונז זעמער מיטגעפארן מיט איינעם א גרויסע בעל צדקה, פרעגט דער איד דעם ר' פריינד, זאגט מיר, וואס איז מיט די אלע וואס זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם און ביי די מלחמה מען איז געגאנגען צום אויבן, האט ער געזאגט אזוי, די וואס זענען געגאנגען מיט שמחה זענען מקבל געווען זייער דין, די זענען אויפן העכסטן פלאץ וואס איז דא, און די וואס האבן געשאלטן דעם אייבערשטן חס ושלום, די זענען צוריק דא, זאגט ער, דו מיינסט ערנסט? זענען צוריק דא? זאגט ער, אז דו ווילסט, איך וועל דיר זיי באלד ווייזן, זאגט ער, איך וועל דיר זיי דאך ווייזן. אונז קומען מיר אן לעבן דן בן יעקב, הער וואס איז געווען דארט, זאגט ער, זעסט דא די חיילים, די זענען די נשמות וואס זענען נאכאמאל צוריק געקומען, זאלן שטארבן מיט שמחה. על כל פנים, די גאנצע זאך איז נישט אזוי גלאטיג, יעצט, ס'איז דא. ס'ווערט געברענגט אין ספר פלא יועץ אין ערך הצלה אז ס'דא מענטשן וואס זיי זעען אויס זענען פשוט'ע מענטשן, זיי זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן נאכדעם קומען זיי צו צו זייער א גרויסן פלאץ אין גן עדן, זאגט ער אבער בפירוש, דאס זענען זיינע ווערטער, אז מיט דעם וואס מען הרג'עט זיי האבן זיי כפרה, אזוי ווי ווען מען טראגט ארויס דעם מענטשן וואס זענען מחויב מיתות בית דין אויפן וועג טוען זיי תשובה. און זיי האבן א כפרה, איז קומט אויס אז אפילו די אלע וואס ווערן געהארגעט דארפן נאך האבן מצות און מעשים טובים, און ער ברענגט צו פונעם רמב"ם וואס די רמב"ם זאגט אז וויבאלד זיי זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם זענען זיי אזוי ווי רבי עקיבא וחבריו און זיי גייען גראד אריין אין גן עדן, איז וויל איך זאגן דער רב האט שלעכט אפגעלערנט ס'הייבט זיך נישט אן קודם און נאך דא שיטות אז מ'מוז האבן א כפרה נאכדעם. איז די רמב"ם איז אין איגרת השמד שטייט כל מי שנהרג במקום שאמרו יהרג ואל יעבור, ברענגט ער השבעתי אתכם בנות ירושלים, די גאנצע שבועה מיט אלעם, עס ברענגט ער כי עליך הורגנו כל היום ואשרי איש שיזכהו הקל לעלות במעלה מדריגה כזאת, וואויל איז ווער ס'קען צוקומען צו אזא מדריגה כלומר שנהרג על קידוש השם, אפילו עוונותיו כירבעם בן נבט וחביריו הוא בן עולם הבא, אפילו לא היה תלמיד חכם, וכן אמרו חז"ל מקום שהרוגי מלכות, מקום שהרוגי מלכות עומדים אין כל בריה יכולים לעמוד במחיצתם מאן נינהו אילימא רבי עקיבא וחבריו כל שכן דאיכא תורה ומעשים טובים אלא הרוגי לוד ווי ס'איז נישט דא קיין תורה מצות און מעשים טובים עס ווערט געברענגט אין דעם אגרת הרמב ם גייט הרב עלבום און ברענגט עס צו אז דאס זענען גאר די גרויסע צדיקים און דערווייל ס'איז נישט אמת ס'הייבט זיך נישט אן זיי זענען געווען רשעים האבן בפרהסיא מחלל שבת געווען און געזאגט כוספין כסיל ולא זכר מיט אלע עבירות שבתורה האבן זיי געטון עס איז אנגעקומען א מעשה אז דער גוי האט זיי געהארגעט אויכעט, איז וואס איז? זיי האבן נישט תשובה געטון, עס איז גארנישט ווערט די גאנצע זאך, אזוי ווי איך בין שוין מברר דא פון די אלע, סאו צו נוצן דעם אגרת הרמב ם איז פונקט ווי צו נוצן דעם אגרת הרמב ם אז חמשה עשר באב איז געווען לא היו ימים טובים לישראל, איך מיין וואס האט פורים מיט מיט מיט חמשה עשר באב? ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, די רבנים זענען לינקע חברה, זיי ווילן. אריינברענגען די גאנצע פרייקייט פון כלל ישראל שטאטס מען זאל זיך אפשיידן וויסן הבדלו אונז געהערן מיר נישט צו די אלע שקצים ברענגען זיי נאך אריין די שקצים צווישן אונז און ממילא איז עס א ביג ביג מיסטעיק. יעצט אינדערהיים האט מען גענומען מיליטער ווערט דערציילט אמאל איז געווען עפעס א גרעניץ. צווישן עסטרייך און רוסלאנד. וואס ביידע סאלדאטן ביידע זייטן האבן זיך גענומען שרייען שמע ישראל זענען אלע געווען נעבעך אידן. מען זאגט אויכעט אז ס'איז געווען צוויי ברידער האבן זיך געשאסן איינער דעם אנדערן און זיי האבן זיך דערקענט פון איין זייט גרעניץ אויף די צווייטע, און מען דערציילט אויכעט אז ס'איז געווען אמאל מען האט אפגעשטעלט אינמיטן שלאגן זיך שטעלט מען דאך אפ אמאל מען זאל זיך אפרוען, איז געווען א מנין פון מנחה אויף ביידע זייטן. איז איך וויל פרעגן דער צאר האט גענומען אין מיליטער אלעס מען זאגן דאס אלעס הייסט קידוש השם? מען האט געדארפט היטן דיין לאנד און פארטיג. סאו בקיצור ס'איז דא עטליכע בחינות ס'איז דא קידוש השם און ס'איז דא פראטעקטינג יור סעלף. און ס'איז אויך דא קדוש, די אלע טייטלס איז דא אין דעם גרויסע מחלוקת אין די שיטה. איך געב א טראכט אזוי ביי מיר, איך וועל ענק זאגן אפן דעם אמת, איך טראכט ביי מיר, באמת א קידוש השם און א קדוש איז פאסט מען צו זאגן אויף נחום ראזענבערג, נאר ברוך השם אז איך לעב, אבער מ'האט דאך מיך געשאסן, מ'האט געגאסן בליטש אין מיינע אויגן, א סומא איז חשוב כמת, ווייל איך האב עס נישט געטון ווייל מ'האט מיך געצווינגען, איך האב עס נישט געמוזט טון, איך האב געקענט זיצן אין פלארידע ביים ביטש א גאנצן זומער, א גאנצן ווינטער בעסער געזאגט, אין זומער וואלט איך געקענט זיצן ערגעץ אין די היי הילס אוו מאנטענע סאם פלעיס, כ'האב עס געטון ווייל כ'האב געוואלט אז מ'זאל נישט עובר זיין אויף א איסור פון די תורה, אזוי ווי מען האט געוואלט הרג'ענען גאנץ כלל ישראל וועגן די טאכטער פון קעניג, מען האט געוואלט הרג'ענען דעם אייבערשטנ'ס קינדער, אלע קינדער האט מען געוואלט הרג'ענען, איז איך קוק אן מיך, נישט וואס איך וויל מיך גרויס האלטן, נאר איך וויל מסביר זיין פארן עולם אין די עיקר הדין, כ'האב געהאט יעצט א ברית פון אן אייניקל, איך בין נישט דארטן געווען, א וואך פארדעם בין איך געווען אין אמעריקע, אויכעט וועגן א מקווה זאך. און איך בין צוריק געקומען דא ווייל מען האט געווארט אז ס'עט רעגענען און דא רעגענט זייער ווייניג ס'א שנת בצורת און איך וויל די מקווה זאל זיין פערטיג האב איך איבער געלאזט די ברית איך בין נישט געווען דארטן בין שוין לאנג דא געווען און כ'על נישט ווארטן קיין זעקס זיבן טאג אויף די ברית איז באמת ווען א מענטש האט א גראדן שכל און איך וואלט ווען געווען א גרויסע רעבע אדער כ'וואלט ווען געהאט עליע ניימאן צו זיין מיינס א חסיד וואס ער וואלט געקענט אלע טינופות אפוואשן אזוי ווי ער האט אפגעוואשן פון ר' מאטעלען וואלט ער ארויסגעקומען מיט א פאזיטיוו סטעיטמענט אז נחום ראזנבערג איז דער צדיק הדור ער לאזט איבער זיין ווייב די קינדער די משפחה אלעס פאר מקוואות. און דאס איז עקזעקטלי וואס די צוויי הרוגי לוד האבן געטוהן, זיי האבן איבערגעלאזט זייער גאנצע לעבן פאר כלל ישראל כאטש זיי האבן קיין שייכות נישט געהאט דערמיט, איך דארף שוין נישט קיין מקווה. און למעשה אבער. איז דאך די וועלט אנדערש און משוגע און צעדרייט. איז אזוי. עט א רעבע זיין א נואף ווי לעזער בערלאנד האט יעצט ארויסגעגעבן א טעם אז ווען ער קישט פרעמדע פרויען איז ער מיט דעם ממתיק די גרויסע דינים פון די מלחמה. עטס פארשטייטס וואס דא טוט זיך. און ס'קומט א מענטש וואס ער וואוינט אין ענקער געגנט און ער וויל מציל זיין די קינדער גייט מען אים לייגן אין חרם. א גרויסן שקויעך דרעק איז וואס איר זענט. רבנים זענען זיי. איז למעשה איז פרעגט מיך דא דער בחור דער יונגערמאן. פארוואס האט מען מיך, אויב איך בין אזא צדיק, פארוואס האט מען מיך ארויסגעווארפן פון אלע קהילות, און פארוואס דער אייבערשטער לאזט צו איך זאל ליידן, און דער אייבערשטער איז דא צו קוקן ווי ווייט דו מיינסט אים, אזוי שטייט אין חומש הישכם אהבים את ה', ער גייט זיך נישט אננעמען פאר דיר, איך האב דאס געזאגט ביז אזוי לאנג די מלחמה וועט נישט זיין פאריבער, עט דער אייבערשטער זיך נישט אננעמען פאר מיר. נאכדעם ווען די מלחמה עט זיין פאריבער עט ער זיך אננעמען און אזוי איז טאקע געווען די מלחמה איז פאריבער יעדער איז מודה מ'האט געזינדיגט מיט קינדער מען מאכט תיקונים אין אלע זייטן איז געווארן די גאנצע מצב אין די גאס איז געווארן שוין אנדערש ס'איז שוין נישט דער שייגעץ נישט דער רשע נישט דער מנוול ס'איז שוין אן אנדערע שפראך ס'איז שוין די רעבע דער מנוול די רעבע דער שייגעץ און די רעבע דער רשע. איז מיט דעם האף איך אז ס'עט דיר זיין פארענטפערט די אלע זאכן וואס דו פרעגסט. קיין שום איד פרעגט נישט דעם אייבערשטן ווי ביסטו געווען ביי ווארלד וואר טו, ווייל אונז ווייס מיר, ביפאר ווארלד וואר טו זעמיר אונז נישט געווען אוועילעבל פארן אייבערשטן, איז במילא לאזט זיך דער אייבערשטער נישט פרעגן די אלע שטותים. און אפילו ווען איינער איז זייער ערליך איז אויך דא אנדערע זאכן פארוואס פארשטיי מיר אפילו נישט די זאכן. חזקיהו מלך יהודה איז געווען א קדוש וטהור, און פון דעסטוועגן דאך האט אים דער אייבערשטער געזאגט דו'סט שטארבן, עס איז שוין קיין קינדער ווייל ער האט נישט חתונה געהאט, און ווען ער האט שוין חתונה געהאט האט ער געהאט א זוהן ווי מנשה, שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא, האהא מנשה, מיט דעם האט ער דאך נישט געוואלט חתונה, ישעיהו איז געווען דער נביא און חזקיהו המלך איז געווען דער קעניג, אינאיינעם האבן זיי געהאדעוועט א זוהן ווי מנשה, שוין, בהני כבשי דרחמנא למה. אבער על כל פנים דארט ווי מען זעהט און מען האלט אז ס'איז דאס מעג מען זאגן מען דארף נישט קיין מורא האבן און כ'האב אין בוידעם אלע רבנים. יעצט אזוי ס'זעהט זיך אויס איז אזוי די הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר די הצלה פון כלל ישראל און לויטן ר"ן און רש"י שמועסט זיך וואס זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם ממש די וואס זענען זיך מטריח מציל צו זיין כלל ישראל אפילו נישט אויף אן אופן פון מסירת נפש זענען אויך בן עולם הבא, אזוי ווי רבי יוחנן בן ברוקה אין מסכת תענית דף כ"ב עמוד א', די וואס זענען געשטארבן שלא כדרכן, נישט דווקא דורך גוים, א עקסידענט צו כדומה, איז א מחלוקת אין די פוסקים צו זיי האבן א כפרה צו נישט, לגבי וואס? לענין דין אבילות? און לענין צו זיי הייסן בשם אחיך, אבער בוודאי איז דער אייבערשטער נישט מוחל אויף די זינד ווייל זיי זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם, און ווער ס'איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם ער האט זיך מוסר נפש, אדער ער ווערט געהארגעט דורך גוים ווייל ער איז א איד און ער איז געווען א בן תורה ומצוות, ער הייסט א קדוש און זיין בלוט איז אויסגעקריצט דעם אייבערשטנ'ס קלייד. און יעצט דארף מען דן זיין אויף די אלע אנדערע זאכן, חיילים, דעם מיט יענעם, יעדער איינער האט זיך זיין עקסטער השקפה. יעצט יעדער מענטש זעהט דאך זיין שורש נשמה אין יעדע חטא און אין יעדע מצוה און אלעס, זעהט אויס אז מיין שורש נשמה איז צוויי זאכן משכב זכר און א כשר'ע מקווה, און וועגן דעם זעה איך די צוויי זאכן אין אלעם, איך בין געווען אין פיטסבורג און מען האט מיך נישט געלאזט דארטן באקוקן די מקווה, און דארט ווי איך באקוק יא טרעף איך ליידער גענוג פסולים. און משכב זכור דארף איך דאך ענק נישט זאגן וואס דא געווען, ס'דאך געווען אזא מין חורבן הדור, אזא מין פרצה, אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, איז במילא האב איך געזאגט אז מ'דארף נעמען אלע שילן און מ'דארף באקוקן עס זאל נישט זיין קיין די אלע שייגעץ שטיק, און מ'זאל באקוקן אין די מקווה'ס און אין די די טוילעטס און איבעראל, יעצט יעצט ווילטס אפלאכן, לאכטס געזונטערהייט, באט למעשה דעם פראסק האט מען שוין געכאפט און ווער ווייסט וויפיל נאך מ'וועט כאפן. סאו שפילט זיך נישט ארום מיטן אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאגט אז פאר זנות ווערט ער ברוגז, און אז מען וועט אנהאלטן זנות וועט ער אומברענגען כלל ישראל, און ער האט עס שוין געטון איין מאל און ער האט שוין געטון אפאר מאל, נאר אונז גיימיר צוריק צום אייבערשטן מיט ליבשאפט, און האט דא אבער איין פראבלעם, מען מיינט אז דער אייבערשטער וויל האבן שיטת רבינו תם, און ער וויל האבן אן אתרוג וואס זאל קאסטן אכט הונדערט דאללער, ער ברויך קיין איינס נישט. קענסט גיין אין שול און קענסט בארגן פון איינעם, און דו דארפסט נישט טון גארנישט מער ווי דאס, דארפסט נישט אויסגעבן א דאלער פאר אן אתרוג, נאר וואס? יעדער טוט וואס ער וויל, יעדער זעט, דארטן ווי ער וויל זען דעם חורבן, און דארטן ווי ער וויל נישט זען דעם חורבן זעט ער נישט דעם חורבן, דאס איז נישט גוט, מקוואות איז די טהרה, די יסוד הטהרה פון כלל ישראל, און מקוואות איז אויך דער גרעסטער חורבן פאר משכב זכר, און חדרים זענען אויך דער גרעסטער חורבן, און ווי האוו טו ווארק אן איט טו סטאפ איט, און אויב מ'וועט עס אויפהערן, איף ווי וויל סטאפ איט, דער אייבישטער אויפהערן אונז צו הרג'ענען אזוי און צונעמען פון די וועלט מיט אזא מין ביטערקייט, און טאמער אונז וועלמיר נישט אויפהערן איז דער אייבישטער ווייטער דא, דער אייבישטער איז ווייטער א מאריך אף וגבי דיליה, מלך במשפט יעמיד ארץ און אזוי ווייטער. סאו איך האף אז דאס האט אריינגעלייגט אביסל קלארקייט, און מען דארף זיך נישט דערשרעקן, ס'איז טאקע א חורבן, ס'טוט יעדן וויי, מען דארף זיך נישט דערשרעקן, יעצט איז די צייט צו רעדן, איך רעד ביי יעדעס מאל ס'געשעט א לוויה צו אזא זאך, דעמאלטס רעד איך, ווייל דעמאלטס הייבן זיך אן מענטשן צו בארעכענען, ס'איז געווען א איד, ס'איז געווען אין גרויסווארדיין דער ראש הקהל ביי רב סרולטשין, גרויסער עושר, האט אויסגעהאלטן די שטוב, און ס'איז געשען אן אומגליק אז זיין טאכטער האט חתונה געהאט און איז אוועק א יאר נאך די חתונה, זייער יונגערהייט. איז געגאנגען דער רב סרולטשע און ער האט געזאגט א הספד, מען האט אים געבעטן ער זאל זאגן א הספד, האט ער געזאגט אזוי, די משנה ברענגט אויף דריי זאכן שטארבן פרויען בשעת לידתן, איינס איז אז זיי זענען נישט אפגעהיטן בחלה, בנידה בהדלקת הנר האט רב סרולטשע געזאגט, בנידה יעדער ווייסט זי איז געווען אפגעהיטן בנידה, נאר וואס איז געווען? זי האט זיך געלאזט וואקסן האר, און זי האט נישט געוואלט גיין אזוי בנות ישראל הכשרות, דאס הייסט א פגם אין איסור נידה. ווען ער האט געענדיגט זיינע הייליגע ווערטער דער רב סרולטשע איז צוגעגאנגען דער ראש הקהל און אים געגעבן א קוש אין האנט און געזאגט הייליגע רבי איך טו תשובה, האט אהער געברענגט נאך דריי טעכטער וואס ער האט געהאט און ער האט געהייסן זיי אלע דריי גייטס נישט צו די לוויה, גייטס צום בארבער און שערטס ענק אפ די האר. האט זיך אנגערופן דעמאלטס איינער פון די גרויסע וויזשניצער חסידים, כ'דענק נישט ווער, מ'האט. קונה צו ווערן. ווען דער איד וואלט געווען א מענטש פון די היינטיגע טעג, וואלט ער דערלאנגט רב סרולטשין אזא פראסק אינמיטן אזא מין טראגעדיע, נוצטו אויס אזא זאך און דו פליקסט אריין יענעם איד? זאגט ער, נאר זעט אויס אז אמאליגע פראסטע אידן זענען אויך געווען ברי דעת. און דאס וואס אונז האמיר נישט. מען נעמט זיך רעדן זאגט מען אוי דו רשע דו די מכה איז אזוי פאר נאך נישט פארהיילט נישט פארהיילט ווען ס'וועט ווערן פארהיילט האסטו שוין נישט צו וועם צו רעדן שוין כ'האף אז דאס האט אביסל קלעריפייד דעם ענין. דאס איז שוין געווען די צווייטע העלפט פון די הריגה פיטסבורג. האטס א פרייליכן און א גוטן לעכטיגן שבת.